קאסעט פֿיר, זייט זיבן, המשך. ביים עסן איז דער אנקל נאך אלץ ערנסט געבליבן געשוויגן. זעלטן ווען געקוקט אויף מאשין, געווען פארקלערט, כאטש געגעסן האט ער מיט אפעטיט און אסאך וויין געטרונקען, און פון צייט צו צייט אויפגעפאדערט מאשין צו טרינקען. אנקל, מאך ווידער אז עס זאל גוט זיין. דו קענסט עס שטענדיג אזוי גוט מאכן, האט זיך מאשע פלוצים אנגערופן, ארויפלייגנדיג איר מיידלשע האנט אויפן אנקל'ס האנט. וואס זאל איך גוט מאכן? דו ווייסט, ביי אונז איז אזוי שלעכט איצט, פאפע וויינט, מאמע וויינט. פארוואס וויינען זיי? האט דער אנקל געפרעגט וואונדערנדיג זיך, האט עפעס פאסירט? זיי האבן מורא אז דו זאלסט פא ניט אפזאגן פון דער שטעל. פארוואס זאל איך פא אפזאגן פון דער שטעל? דו ווייסט פארוואס? האט מאשע געזאגט פארשעמט. זי האט געשוויגן א מינוט, פלוצים אויפגעהויבן איר גרויסע אויגן און געקוקט פריי און קינדיש דעם אנקל אין פנים אריין און געזאגט מיט א קינדערשער אבער זיכערער שטים. איך האב דיך ליב, אנקל! איך האב דיך זייער ליב! איך האב דיך מער ליב ווי מיין פא און מער ווי מיין מא אפשר ביסטו צו אנדערע שלעכט, נאר צו מיר ביסטו שטענדיג געווען גוט, שטענדיג זייער גוט! און איך וועל דיך שטענדיק ליב האָבן, קיינמאָל ניט לאָזן קיין שלעכט וואָרט רעדן אויף דיר. איך האָב דיך ליב, דו ביסט מיין טייערער, טייערער אָנקל. שווייג, מאַשע, שווייג! האָט דער אָנקל געברומט ווי פאַר זיך. טרינק וויין, טרינק, פּליז! איך קען ניט, האָט מאַשע צוגענומען דאָס גלאָז פֿון אירע ליפּן און האָט עס אַװעקגעשטעלט. הער, אָנקל, האָט זי מיט זיך אָנגערופֿן און איז צום ערשטן מאָל רױט געװאָרן, רעדנדיק מיטן אָנקל, און אירע אױגן האָבן אָנגעהױבן שײַנען מיט אַ נאַסן גלאַנץ, איך האָב נישט געװוּסט ביז איצט, װאָס עס הײסט חתונה האָבן. איצט װײס איך. און איך מײן, און איך מײן, אַז פֿאַר אונדז חתונה האָבן איז נישט גוט. עס װעט ניט זײַן גוט. איך וויל זיין מיט דיר אינדערהיים ווי א טאכטער, כ'וועל דיך ליב האבן ווי א טייערן טייערן אנקל, ניט ווי דו ווילסט, האלטסטו נישט אזוי? דער אנקל האט געשוויגן, געטרונקען דעם וויין שווער און אויפגעמונטערט מאשען, טרינק, מאשע, פליז, טרינק! דאנט, אנקל, דאנט! האט מאשע געזאגט און אוועקגענומען דער גלאז פון אנקל און נישט געלאזט אים טרינקען, איך האב ניט ליב ווי דו טרינקסט היינט, דאנט, דאנט ענטפער מיר, פליז ענטפער, פארוואס רעדסטו ניט מיט מיר היינט? דער אנקל האט זי אנגעקוקט און געשמייכלט גוט און מיט ליבע צו איר. האסט נישט ליב הייסט עס דעם אנקל, הא? ווי מאשע, איך בין צו אלט פאר דיר, וואס? איך פאס דיר ניט? יעס מאשע, האט דער אנקל געלאכט און געמאכט מאשען אויך צו לאכן, און פון דעם גאנצן געשפרעך איז עפעס גארנישט געווארן. אה אנקל, אה אולד מען, רעד ניט אזוי, איי לייק יו, יו אר מיי אולד גוט אנקל, איך וועל שטענדיג זיין מיט דיר, איך וועל וואינען מיט דיר אין דעם נייעם הויז וואס דו האסט צוגעגרייט, איי לייק איט, יו אולד דיר אנקל. דער אנקל האט צוגערופן דעם קעלנער און באצאלט, ארויסגייענדיג האט ער זיך אנגערופן צו מאשען, דו ווילסט גיין מיט מיר? אומעטום אנקל. ארויסגעקומען פון רעסטאראן האט ער צוגערופן אן אויטאמאביל און געהייסן זיך פירן הארלעם וועסט. איך וויל דיר ווייזן די נייע מעבל. דער טאפעצירער האט שוין צוגעגרייט די מעבל, אלץ איז שוין פארטיג, איך וויל אז דו זאלסט זען. מאשע איז טרויעריג געווארן און האט געשוויגן, פלוצלונג האט זי זיך ווידער אנגערופן, אנקל, פארוואס ענטפערסטו מיר ניט? וואס? דאס וואס איך האב געזאגט דיר. וואס? וואס? האלסט ניט אז ס'איז בעסער פאר אונדז אז דו זאלסט בלייבן מיין אנקל, מיין גוט גוט פּאַ, און איך דיין טאכטער, איידער מיר זאלן חתונה האבן? עס איז אלרייט, מאשע, שווייג, שווייג! און זיי זיינען שוין שטיל געבליבן דעם גאנצן וועג קיין הארלעם. קאפיטל דרײַצן. דאס בלויע צימער. דער אנקל האט אריינגעפירט מאשען אין דעם הויז אריין וואס ער האט אויסגעריכט אויף צו וואינען נאך דער חתונה. דאס הויז איז שוין געווען אינגאנצן גרייט, די מעבל האט נאך פריש געשמעקט מיט לאק, די פארהאנגען האבן שוין געהאנגען און דאס גאנצע הויז האט געווארט אויף די איינוואינערס. דער אנקל האט ליכטיג געמאכט אין אלע צימערן און עס האבן אנגעהויבן צו פינקלן דאס געשליפענע גלאזווארג, די וואזאנען, די פארצעליינע הינט און קעץ מיט וועלכע אלע צימערן זיינען פול געווען. דער אָנקל האָט אַרומגעפֿירט מאַשען פֿון איין צימער אין אַנדערן, די צימערן זײַנען געווען רײַך אויסגעמעבלירט נאָך דעם געשמאַק פֿון אַן אָלרײַטניק, היימיש, וואַרים, מיט אַ סך מעבל, קליינע שטיקלעך און זייער אַ סך אָנגעשטעלטע קלייניקייטן. דאָס אויפֿנעם-צימער האָט געמאַכט דעם אײַנדרוק ווי אַ קראָם פֿון עלעקטרישע לאָמפּן און פּאָרצעלײַענע הינט, און דער אָנקל האָט יעדער מאָל איבערראַשט מאַשען מיט אַ נײַעם ליכט-עפֿעקט. דאָ האָט אַ קאַץ אַרויסגעשטאַרט אַ פּאָר געלע לײַכטנדיקע אויגן. באַלד האָט זיך אַ הענגל ווײַנטרויבן פֿון אַ שראַנק אַראָפּ אָנגעהויבן צו לײַכטן און באַלד אַן אַנדער שטיק גלאָזוואַרג. מען האָט געזען, אַז דער אָנקל האָט זיך אָפּגעגעבן מיט דעם אויסמעבלירן די צימערן און האָט אין זיי אַרײַנגעלייגט זײַן ליבע און זײַן פֿאַנטאַזיע. נאָר צו מערסטנס האָט געטראָגן שפּורן פֿון זײַן אויפֿמערקזאַמקייט דאָס שלאָפֿצימער. דאָס שלאָפֿצימער איז געװען אײַנגעאָרדנט מיט דער צערטלעכקײט פֿון אַ גראָבן מענטשן. אַלצדינג אין צימער איז געװען בלוי, די װענט באַמאָלט מיט ביליגע לאַנדשאַפֿטן, װעלדער און טײַכן, זיך באָדנדיקע פֿרויען, טאַנצנדיקע פֿעען, און דער באַלקן, װי אַ נאַכט-הימל מיט שטערן. אַ בלויער פֿראַנצײזישער גרױסער דיװאַן האָט צוגעדעקט דאָס גאַנצע צימער. דאָס בעט איז געשטאַנען אויף אַ פּיעדעסטאַל, באַהאַנגען מיט אַ בלויער זיידענער חופּה, נאָר דאָס ליכט האָט ניט אויסגעהאַלטן דעם סטיל. דאָס ליכט איז אויך דאָ געווען ווי אין אויפנעם-צימער פאַרשידנפאַרביק, רויט, בלו, העל, און דאָס האָט צעשטערט די האַרמאָניע פון צימער. דער אָנקל האָט געגעבן אַ דריק אין אַ קנאָפּ, און אַן עלעקטרישע פּיאַנאָלע, וואָס איז געשטאַנען אין אַ צווייטן צימער און איז געווען באַהעפט מיט שלאָפצימער,

אויף וועלכן עס וועט אויסגעפירט ווערן זיין טויט-אורטייל. און דאך האט א געהיימע קראפט זי צוגעצויגן צו קוקן אויף דעם בעט. דאס צימער איז איר פארגעקומען אזוי ווי אלט באקאנט, ווי זי וואלט עס אמאל אין חלום געזען, און זי האט געפילט א געוויסע משפחה'דיגע נאנטקייט צו דעם צימער ווי א קראנקער צום טויט. זי האט זיך געשראקן פאר דעם געדאנק, און געפרואווט ארויסגיין פון צימער. דער אָנקל אָבער איז געבליבן זיצן אױפֿן ראַנד פֿון בעט און זי אַרײַנגערופֿן. װוּ לױפֿסטו, מאַשע? בלײַב דאָ! װי געפֿעלט עס דיר, האַ? אָ, שײן! האָט מאַשע אָפּגעענטפֿערט, קוקנדיק ערגעץ אין אַ זײַט. שײן, װאָס? האָט דער אָנקל געלאַכט און געגעבן אַ דריק אַ קנאָפּ אין װאַנט. דאָס גאַנצע צימער איז באַגאָסן געװאָרן מיט אַ בלוט-רױט ליכט, װאָס האָט די בלויע פֿאַרבן פֿון צימער געמאַכט געל. און דאָס גאַנצע צימער האָט מיט אַ מאָל אָנגעהויבן אַ קאָליר ווי נישט פֿון דער וועלט. אַלץ איז געוואָרן עפּעס סודותדיק, דאָס מעבל, די פֿאַרבן פֿון די ווענט, און דער אָנקל, ווי אַ פֿעטע געלע חיה, איז געזעסן אויפֿן בעט. נאָר דאָס ליכט האָט נישט לאַנג געדויערט. באַלד האָט דער אָנקל געגעבן אַ דריק אַן אַנדער קנעפּל, און דאָס צימער איז באַגאָסן געוואָרן מיט אַ בלויער ליכט, דערנאָך מיט אַ ווײַסן ליכט. דער אָנקל האָט ליב געהאַט ליכט-עפֿעקטן און האָט פֿאַרזאָרגט דאָס שלאָפֿצימער מיט פֿאַרשיידענע ליכט-קאָמבינאַציעס, און די עלעקטרישע פּיאַנאָלע האָט סודותדיק געשפּילט אַ ביליקן וואַלס פֿון אַ צווייטן צימער אַרויס. נו, ווי געפֿעלט דיר דאָס, מאַשע? אָ, שיין! וואָס קומט אָבער אַרויס, אַז דו האָסט מיך ליב נאָר ווי אַן אָלד-גוט אָנקל, נישט מער ווי אַן אָלד-גוט אָנקל? ווי האסטע געזאגט מאשע ווי אן אלד גוט אנקל? פליז רעד ניט אזוי אנקל מיר געפעלט נישט ווי דו רעדסט. ליסן מאשע איז דער אנקל פלוצים ערנסט געווארן איך מוז מיט דיר רעדן אפן דו ביסט שוין מער קיין קינד ניט דו פארשטייסט וואס איך מיין קיין גוד אלד אנקל וויל איך ניט זיין איך האב קיין חשק ניט איך וויל עס ניט. מאַשע איז שטיל געבליבן, האָט געבויגן דעם קאָפּ צו דער ערד. וועל, איך בין צופֿרידן, וואָס עס איז איצט אַרויסגעקומען און נישט שפּעטער, האָט דער אָנקל ווײַטער גערעדט. איצט וועט צום ווייניקסטן קיין טראָבל נישט זײַן. דאָס הויז קען איך פֿאַרדינגען, אָדער אפֿשר עפּעס אַנדערס טאָן דערמיט. ביסט בייז אויף מיר, אָנקל? האָט מאַשע געפֿרעגט. בייז? פֿאַר וואָס זאָל איך זײַן בייז? פאר דעם געלט וואס דו האסט מיר געקאסט? אאא מיינע לאנדסלייט קאסטן מיך אזויפיל, ניין איך בין נישט בייז, איך בין נישט גוט. און אפשר האסטו שוין וועמען דארף מען חתונה מאכן? שיק דעם פאטער צו מיר, וואס איך טו פאר אלע מיינע לאנדסלייט וועל איך טאן פאר דיר אויך. און איך ווינטש דיר גליק מאשע. דער יונגערמאן ווען ער איז פעאיג צו עפעס קען ער קומען צו מיר, אפשר וועל איך עפעס קענען טאן פאר אים. מאַשע האָט אױפֿגענומען אירע גרױסע אױגן אױפֿן אָנקל. זי איז געװען צוגעװױנט צו אים װי אַ קינד צו אַ פֿאָטער, און די שפּראַך, װאָס ער האָט גערעדט איצט, האָט זי פֿון אים קײנמאָל נישט געהערט, און זי האָט מורא געקראָגן פֿאַר אים. דאָך איז זי געװען צוגעװױנט צו אים, און זי איז צוגעגאַנגען צו אים און געפּעשטשעט זיך צו אים, װי אַ קינד צו אַ גרױסן, פֿאַר װעלכן עס האָט מורא. דיר אנקל פליז רעד ניט אזוי, איך ווייס ניט וואס איך זאל טאן, איך בין א נאריש מיידל, דו ביסט גערעכט, דו האסט אזויפיל גוטס געטאן מיר, מיין פא און מיין מא, און איך בין אזוי שלעכט, אזוי נאריש, מיי גוד גוד אנקל, און זי האט באהאלטן איר קאפ אין זיין האלז, און הייסע טרערן און א קינדישער קוש וואס זיינען געקומען פון אימה און אומבאהאלפנקייט האבן געווארעמט דעם אנקל'ס אלטע הארטע הויט. א מינוט האט ער הנאה געהאט און האט זיך געלאזט קושן, נאר באלד האט זיין אינגענווייניגסטער מענליכער שטאלץ פראטעסטירט קעגן די אומשולדיגע קינדישע קושן. ער האט זי געוואלט ארומנעמען און קושן אין מויל אריין ווי א מאן א ווייב, נאר אירע טרערן האבן אים צוריקגעהאלטן דערפון, ווייל די טרערן האבן זי קינדיש געמאכט, האט ער זי אפגערוקט. דו פארגעסט זיך, מאשע, דו ביסט שוין ניט מער קיין קינד, דו ביסט א דערוואקסענע מיידל. מאַשע איז רױט געװאָרן פֿאַרשעמט, אירע טרערן זײַנען געבליבן הענגען אין מיטן אירע אױגן, און זי האָט געקוקט מיט נאַסע אױגן אױפֿן אָנקל און נישט געװוּסט װאָס צו טאָן. װילסט אַהײם גײן? האָט דער אָנקל זי געפֿרעגט. יאָ, האָט מאַשע געשאָקלט מיטן קאָפּ. דער אָנקל האָט אױסגעלאָשן דאָס ליכט, זײער זאָרגעװדיק פֿאַרשלאָסן די טירן פֿון הױז. אויף מאַשען האָט ער זיך ניט אומגעקוקט, װי זי װאָלט דאָ נישט געװען. אײדער ער האָט זי אַראָפּגעלאָזט פֿאַר איר הױז, האָט ער געזאָגט צו איר, זאָרג זיך ניט, מאַשע. אַלץ, װאָס איך װעל קענען טאָן פֿאַר דיר, װעל איך טאָן, װי פֿאַר אַלע מײַנע לאַנדסלײַט און משפּחה. און ער איז אַװעקגעפֿאָרן. אין דער הײם האָבן פּאַ און מאַ געװאַרט מיט שרעק אױף מאַשען, נאָר מאַשע האָט זײ גאָרנישט געענטפֿערט אױף זײערע פֿרעגנדיקע בליקן און איז אַרײַן צו זיך אין צימער. אהרן האט עפעס נאכגעשריען און געוואלט פרעגן, נאר די ווייב האט אים געצופט ביין ארבל און געברומט צו אים, לאז זי גיין! היינט פרעג זי ניט! אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט ווי תמיד. מאשע איז געלעגן א גאנצע נאכט. דורך דער נאכט איז איר קלאר געווארן אז זי האט נישט מער קיין רעכט אויף קיין גליק, אז זי איז אויפגעצויגן געווארן מיט א שנור אויפן האלז,

דעם מאָרגן אין דער פֿרי האָט זי צו אַלעמענס איבערראַשונג געזאָגט דעם פֿאָטער, אַז ער זאָל רעדן מיטן אָנקל, אַז זי באַדויערט אירע רייד, און, אָבער דער אָנקל האָט זיך נישט געלאָזט רעדן, ער האָט נישט געוואָלט הערן און געדענקען מער דערפֿון. אַהרן מעלניק און זײַן ווײַב זײַנען געקומען בעטן זיך בײַ אים, אַז ער זאָל רחמנות האָבן אויף זייער יונג קינד און ער זאָל נישט צעברעכן איר יונג לעבן. אבער דער אנקל האט נאר געוואלט אז מאשע זאל קומען צו אים אליין און אים זאגן וואס זי האט צו זאגן, און דערנאך וועט ער זען וואס ער האט צו טון. און צוגעגעבן האט ער, פליז, טוט מיר א טובה און נייט זי ניט צו טון זאכן וואס זי וויל ניט, פאר אייער שטיקל ברויט. מאשע האט געפילט די באליידיקונג,

וועלכע האבן געקוקט אויף איר ווי שטומע באשעפענישן, טו עס פאר אונז! זי איז געווען די קליינע מאמע און נישט געהאט קיין כח זיך אנטקעגנשטעלן די געפילן פון איר מוטערליכקייט וואס זי האט גענומען אויף זיך פון קליינערהייט אן. זי האט זיך געזען מיט טשארלי'ן. נישט דערפאר וואס זי האט זיך געריכט צו הערן פון אים א ווארט וואס זאל איר כח געבן אויסצוהאלטן דעם קאמף, נאר זי האט געוואלט זען אפשר וועט זיין אנבליק איר געבן מער קראפט און האפענונג. זי האט זיך אפגערעדט מיט אים צו טרעפן. און ווידעראום זיי א גאנצן טאג דורכגעשפאצירט די פיפט עוועניו און סענטראל פארק, און טשארלי האט ווידער געהאלטן אין איין רעדן פון גרויסע זאכן וועגן באפרייען די וועלט און וועגן דעם תכלית פון לעבן, און דערציילט איר פון זיינע פלענער צו ארגאניזירן א סטרייק ביים אנקל. אבער פאר איר אליין, פאר איר לעבן, פאר איר אייגענע אינטערעסן, האט ער קיין ווארט נישט געהאט. ווי דענסמאלט האט זיך טשארלי אינטערעסירט מיט דער גאנצער וועלט, נאר ניט מיט איר. ווי דענסמאָלט האָט טשאַרלי זי נישט געזען. זי האָט אים שוין געוואָלט פון אַלצדינג דערציילן און בעטן אים, אַז ער זאָל איר העלפן שטאַרק זיין, זי זאָל האָבן כּוח ווידער אָנצוהייבן דאָס לעבן אויף אייגענער אַחריות, אויף אייגענע רעכענונג, ער זאָל איר העלפן זיך שטעלן אויף די פיס. אָבער טשאַרלי איז געווען פאַרנומען מיט אַזעלכע גרויסע וועלט-זאַכן, אַז זי האָט נישט געוואוסט, ווי זי הייבט אָן צו רעדן מיט אים וועגן זיך, וועגן איר קליינעם לעבן. ס'האָט זיך איר געדאַכט, אַז פאַר טשאַרלי'ן איז דאָס צו קליין. ער זאל זיך אפגעבן מיט אזעלכע פריוואטע עניינים. זי איז אהיימגעקומען פון טשארלי'ן נאך מער פארלאזט און איינזאם ווי זי איז געגאנגען צו אים. קיין ווארט וועגן זיך האט זי מיט אים נישט גערעדט, און טשארלי'ן איז עס גארנישט איינגעפאלן. זי האט געפרואווט אליין זיך שטעלן אויף די פיס, געגאנגען זוכן א שטעל נאך אן אנאנס פון א צייטונג, איז אינדערהיים געווען תשעה באב. זי האט געשפירט אויף זיך די שטומע בליקן פון די קליינע שוועסטערלעך, געפילט דעם טאטנ'ס ציטערן. איז וואס איז דער חילוק? שוילאנג איז די שנור אויפן האלז ארויפגעצויגן, זי איז געבוירן געווארן מיט א שנור אויפן האלז. זי איז געגאנגען צום אנקל. זי האט געפילט צו אים נישט מער ווי עקל און פאראכטונג. דאך איז זי געגאנגען. זי האט קלאר געפילט, זי האט געוואוסט דעם באטייט פון איר גיין, די רעזולטאטן דערפון, און זי האט געזען דאס בלויע שלאף-צימער מיט דעם בעט אויפן פעדעסטאל. עס איז געווען ווי דאס בלויע צימער וואלט איר א כישוף אנגעטאן און האט דערפירט זי צו פארבייגיין אלע באליידיגונגען און אלע געפילן און גיין אליין צום אנקעל זיך בעטן אז ער זאל חתונה האבן מיט איר. איר פאנטאזיע האט זיך צושפילט ארום דעם בלויען צימער און געמאלט איר פארשיידענע שרעקעדיגע בילדער. האט דאס בלויע צימער געצויגן צו זיך ווי דער טויט דעם קראנקן. ווי דאָס ערשטע מאָל האָט דער אָנקל זי גענומען אין אונגאַרישן רעסטאָראַן. ער האָט פֿון אַלצדינג גערעדט, נאָר נישט וועגן דעם, צו וואָס מאַשע איז געקומען. ער האָט איר אַפֿילו נישט געהאָלפֿן מיט קיין וואָרט. ער האָט געוואָלט האָבן די גאַנצע באַלוינונג, אַז זי זאָל זיך טאַקע בעטן בײַ אים און דערמאָנען מיטן גאַנצן מויל, צו וואָס זי איז געקומען. די באַלוינונג האָט ער געקראָגן, ווען זיי זײַנען ווידער געווען אין דער נײַער וווינונג און ער האָט זי ווידער אַרײַנגעבראַכט אין בלויען צימער, דער אָנקל האָט זיך אַװעקגעזעצט אױפֿן בעט װי אַ תּלין אױפֿן קלאָץ און האָט געזאָגט, נו, דאָ קענסטו מיר זאָגן װאָס דו האָסט מיר צו זאָגן. אָנקל, איך בין גרײט חתונה צו האָבן מיט דיר, האָט מאַשע געזאָגט. איז דאַט סאָ? בין איך שױן ניט מער צו אַלט פֿאַר דיר? אָנקל, איך װיל װיסן אָפֿענע װערטער, אַ קלאָרע סיטואַציע, פֿאַר װאָס האָסטו פֿריִער ניט געװאָלט און איצט װילסטו יאָ? איז עס דערפאר ווייל דיין פא האט דיר גענעיט דערצו? זאג מיר. אבער אנקל פארוואס רעדסטו אזוי צו מיר? איך וויל עס וויסן, עס מוז דאך זיין א ריזען פארוואס איצט ווילסטו יא מיט מיר חתונה האבן און פריער האסטו נישט געוואלט. דער ריזען איז ווייל איך האב דיך ליב, האט מאשע געזאגט פארשעמט. ווי האסטו מיך ליב? ווי אן אלד גוד אנקל אדער ווי א מאן מיט וועלכן מען וויל חתונה האבן? מאשע האט אויפגעהויבן אירע גרויסע אויגן צו אים און געזאגט, פארוואס שטעלסטו מיר אזעלכע פראגעס? דו ווייסט עס אליין. איך ווייס עס שוין גארניט אליין. פריער האסטו מיר אנדערש ליב געהאט. פֿריִער בין איך אַ קינד געװען, האָט מאַשע געענטפֿערט אין דער שטיל. און איצט? מאַשע האָט געקוקט אױף אים און דערקענט אין אים דעם אַלטן אָנקל, זי האָט זיך דערמאָנט די סצענע, װען זי איז אַ קינד געװען און ער האָט פֿאַרשעמט איר פֿאָטער אין אירע אױגן, און װי דענסמאָלט האָט זי זיך געװאָלט אױפֿהעבן און שרײַען אים אין פּנים אַרײַן, ביסט, דאג, נאר א געפיל פון נקמה אין זיך אליין האט זי גענייט צו שטיין און אויסצוהאלטן די אינקוויזיציע. זי האט געשוויגן. און וואס איצט? האט דער אנקל נאכאמאל געפרעגט. וואס איצט? ווי אזוי האסטו מיך איצט ליב? איצט האב איך דיך ליב ווי א מאן מיט וועלכן מען וויל חתונה האבן, האט זי געקוקט דעם אנקל גלייך אין פנים אריין. ווי א מאן? האט דער אנקל איר נאכגעפרעגט. ער איז צוגעגאנגען, זי ארומגענומען און טיף איר געקושט אין מויל אריין. ווען מאשע איז אוועקגעגאנגען פון אנקל, האט זי געהאט דאס געפיל אז איצט מעג זי שוין אלס טון, און זי איז טאקע געווען פעהיג אויף אלסדינג. דריטער טייל. קאפיטל איינס. מאן און ווייב. מאשע האט געשוואנגערט, עס איז שוין געווען צוויי יאר נאך דער חתונה, און אנקל מאזעס האט געציטערט איבער איר, ווי מען ציטערט איבער א קליין שוואך קינד. ער האט נישט געקענט איינזיצן אין געשעפט, און יעדע פערטל שעה האט ער זיך געלאזט פארבינדן מיט די היים און געפרעגט דורכ'ן טעלעפאן אויף מאשע'ן און אנגעזאגט, מאשע לעבן, פליז, באוועג זיך ניט! געהערט אז אלץ איז גוט אין די היים, האט ער זיי בארואיגט און איז ארויף צו די שניידערס און געמאכט שפאס מיט די לאנדסלייט. נו שלמה'לע וואס שווייגסטו? זינג אפ דיין קדושה'לע! ס'האט זיך באמערקט א וואונדערליכע ענדערונג אין זיין כאראקטער פון טאג צו טאג זינט דער אנקל האט חתונה געהאט. ניט נאר איז זיין באציאונג צו מענטשן געווארן אן אנדערע, אפילו זיין אויסזען האט זיך געביטן.

און עס איז געווען אזוי ווי ער וואלט פארשפרייט ארום זיך די ליבע און ווייכקייט וואס ער האט ערגעץ פון א געהיימען קוואל איינגעזאמלט. אנקל מאזעס האט געשמייכלט, געשמייכלט צו זיינע מענטשן, אנקל מאזעס איז געווארן פריינדליכער, און וואס א טאג האט מען פארלארן פאר אים די אימה און דעם רעספעקט און אויפגעהערט זיך צו שרעקן פאר אים. נאָר צום מערסטנס האָבן זיך געפֿילט די ענדערונגען אין אָנקל מאָזעס זינט מאַשע האָט אָנגעהויבן צו שוואַנגערן. פֿון ערשטן טאָג אָן האָט מען באַלד געוווּסט אין קראָם און בײַ די שנײַדערס אויבן און בײַ אַלע לאַנדסלײַט. און געוווּסט האָט מען עס דורך אָנקל מאָזעסעס האַלטן זיך, דורך זײַן אומרואיקייט, דורך זײַן אָפֿטן אָנקלינגען אַהיים און דורך זײַן גוטן שמייכעלע. מען האָט אָנגעהויבן צו לאַכן פֿון אים הינטער דעם רוקן און גערוימט זיך אין די אויערן פֿאַרשיידענע סודות און געוואָרפֿן בליקן אין געהיים אויף סעמען. נאָר אויף סעמען האָט מען מורא געהאַט צו קוקן. עס איז געווען, ווי סעם וואָלט איבערגענומען אין זיינע הענט אַריין די לייצעס, וועלכע אָנקל מאָזעס האָט אָפּגעלאָזט. אָנקל מאָזעס האָט זיך וואָס אַמאָל מער פאַרלאָזט אויף סעמען אין די געשעפטן. סעם איז נישט בלויז געווען איצט דער אינעווייניגסטער מענטש, נאָר האָט אויך איינציגווייז איבערגענומען די באַשטעלונגען פון דרויסן. סעם האָט דורכגעקוקט די באַשטעלונגען, סעם האָט אַרומגעשיקט די פאַרקויפערס איבערן לאַנד, און ביסלעכווייז איז סעם געווארן דער ריכטיגער באס אין קראם און מורא האט מען געקראגן פאר סעמ'ן מער ווי פארן אנקל. אנקל מאזעס האט די לעצטע צייט אנגעהויבן זיך צו אינטערעסירן מיט אזעלכע זאכן וואס גיבן ניט צו קיין פרעסטיזש א געשעפטסמאן פאר וועלכן מען זאל דרך ארץ האבן. אנקל מאזעס איז געווארן רעליגיעז, אינטערעסירט זיך מיט דער שול פון די לאנדסלייט,

אנקל מאזעס האט געקויפט פאר דער סאסייעטי א נייעם פלאץ פאר א בית עולם, און א העלפט דערפון גלייך פארקויפט אן אנדער סאסייעטי, און דערפון אזויפיל געלט פארדינט אז די קוזמינער האבן געקראגן זייער בית עולם כמעט בחינם. איצט נוצט ער אויס זיינע גאנצע סוחרישע פעאיגקייטן צו קריגן פאר זיי א שול. ער האט שוין געקראגן א פלאץ פאר א שול כמעט בחינם, און איצט האנדלט ער דאס אונטער צו בייטן דעם פלאץ אויף א הויז. אנקל מאזעס וועט קריגן א שול פאר די לאנדסלייט. און זינט אנקל מאזעס אינטערעסירט זיך מיט דער קוזמינער סאסייעטי, איז די סאסייעטי געוואקסן, רייך געווארן, און האט שוין איינגעשלונגען אפאר אנדערע קלענערע סאסייעטלעך. זיינע פארדינסטן פאר קהל'ישע אנגעלעגנהייטן האבן אים באלד בארימט געמאכט מחוץ די גרעניצן פון קוזמינער לאנדסמאנשאפט. אנדערע ארגאניזאציעס פרואוון פאראינטערעסירן אנקל מאזעס אין גרויסע אונטערנעמונגען פאר טובת הכלל. אנקל מאזעס איז שוין ווייס טשעירמאן פון א מושב זקנים, א טרעזשורער פון א תלמוד תורה, און א דירעקטאר פון א קליינעם שפיטאל, און זיין בארימטקייט ווי א פילאנטראפ און א כלל טוער וואקסט אין שטאט. אונקל מאָזעס האָט ליב געהאַט זײַן הײם און זײַן װײַבל און איז געװען אַ מאָראַלישער מענטש. פֿאַרשטײט זיך, אַז ער האָט אין גאַנצן אָפּגעשניטן יעדער באַציִונג מיט יענעם װײַבל פֿון רעסטאָראַן. אונקל מאָזעס האָט ליב געהאַט די רײנקײט פֿון זײַן שטוב און ער האָט גאָרנישט געקענט פֿאַרשטײן, װיִאַזױ ער האָט געקענט אַמאָל אַנדערש לעבן. דערמאָנענדיק זיך זײַן אַמאָליק לעבן, האָט ער זיך אָפּגעשאָקלט דערפֿון און עס געהאַלטן פֿאַר אַ שלעכטן חלום. אנקל מאזעס האט געפרעדיגט מאראל צווישן זיינע מענטשן, צווישן זיינע לאנדסלייט. איצט איז ער שוין אוודאי געווען דער שופט און פאטריארך צווישן זיינע לאנדסלייט. די לאנדסלייט האבן אים איצט נאך מער פארטרויעט זאכן וועגן זייער אינטימען לעבן און געפרעגט אים עצות. אנקל מאזעס איז איצט אויפגעבראכט געווארן איבער אוממאראלישע מעשים, גערופן דעם שולדיגן און מוסר געזאגט, שלום געמאכט צווישן מאן און ווייב, און אנגעזאגט אז אזעלכעס זאל מער נישט געשען. און אלע מאל ווען ער האט מוסר געזאגט, האט ער געקענט קוקן דעם מאן אדער דער ווייב גלייך אין די אויגן אריין. אנקל מאזעס איז פרי אהיימגעקומען. ער האט נישט געקענט איינזיצן אין געשעפט זינט מאשע איז אריין אין די הויכע מאנאטן. אהיים געקומען האט ער געטראפן אהרן'ען מיט ראזען וועלכע זיינען דורך דער צייט פון מאשע'ס טראגן געווארן גאנצע בעלעבאטים אין שטוב. עס איז געווען א וואונדער ווי עס האבן זיך געביטן די דערשלאגענע אידנ'ס באציאונגען צום אלמעכטיגן אנקל, זינט זיין טאכטער האט פאר אים חתונה געהאט. דער אמאליגע מענטש האט ניט נאר פארלארן די אימה און רעספעקט פארן בעלעבאס, נאר אהרן האט זיך באלד געהאלטן מער בעלעבאס אין שטוב ביים אנקל ווי דער אנקל אליין. און פון ראזען איז דאך אפגערעדט. זינט איר מאשעלע האט חתונה געהאט פאר'ן אנקל, און זינט איר מאשעלע איז נאך געקומען אין אנדערע אומשטענדן, האט זי זיך געהאלטן נישט בלויז די באלעבאסטע פון שטוב, נאר אויך זיך אנגעהויבן צו מישן אין די געשעפטן און איז געווארן זייער אן אנגעזעענע קראפט אין דעם דיפלאמאטישן קארפוס פון אנקל מאזעס'ס געשעפט. דער אנקל מאזעס האט נאך קיין צייט נישט געהאט זיך אוועקצוזעצן און אויסצופרעגן זיך אויף מאשען, איז ראזע שוין צוגעטראטן צו איר באליבטער טעמע, מיט וועלכער זי האט זיך ארומגעפלאגט דעם אנקל, די לעצטע צייט, איז ווידער דא געווען דער שנארער דער גאליצאנער אבער ראש, ער האט זיך געפרעגט אויף דיר מאזעס, איך פארשטיי ניט פארוואס קומט אים דאס אז ער זאל זיין דער קאלעקטאר? וואס חתונה געהאט מיט אים האסטו? צי האסטו מיט אים א שידוך געטאן וואס דו מוזט זיך האלטן מיט אים צוגעבונדן? שוויגער, לאזט מיך אפ, וואס מאכט מאשעלע? איז דא געווען דאקטער גאלדשטיין? איך וויל ער זאל יעדער טאג אריינקומען, איר הערט שוויגער? יעדען טאג! שווער, רופט ער צו אהרנען, גיט אים א קלונג אן דעם דאקטער. וואס דארף מען דעם דאקטער דא? זיי ניט משוגע מאזעס, מאשע איז אלרייט, באדער זיך ניט מיט די דאקטוירים, דאקטער גאלדשטיין וועט שוין קומען ווען מען וועט אים דארפן. ניין, איך וויל יעדער טאג ער זאל קומען, האָט דער אָנקעל געזאָגט מער פֿאַר זיך און איז אויף דער שפּיץ־נעגל אַרױפֿגעגאַנגען אויף די טרעפּ, װוּ דער שלאָפֿצימער איז געװען. נאָר באַלד איז ער געבליבן שטײן פֿאַר די טרעפּ מיט אַ זיך פֿרײענדיקע מינע און געשטאַמלט פֿאַר שרעק און פֿרײד, פּאַמעלעך, מאַשע, פּליז, לױף ניט! האָט דער אָנקעל געזאָגט אומרויִק און ניט װילנדיק פֿאַרשפּרײט די הענט, װי ער װאָלט געװאָלט גרײט זײַן אויף יעדער פֿאַל. מאַשע איז אַראָפּגעקומען פֿון די טרעפּ, זי איז נישט געווען פארזיכטיג ווי דער אנקל האט געוואלט, זי האט נישט געענטפערט אויף זיין פרעגענדיגן זיך פרייענדיגן בליק, זי האט אים נישט אנגעקוקט, זי איז ווייטער געגאנגען און איז אריין צו אירע עלטערן אין עסצימער. אנקל מאזעס איז איר נאכגעגאנגען און געשלונגען פאר זיך די ווערטער, מאשע לעבן, ווי פילסט זיך היינט? איך האב געהייסן אפרופן דאקטער גאלדשטיין. מען דארף נישט דעם דאקטער, טאטע זעץ זיך אוועק. מאשע לעבן, וואס ארט עס דיר? פליז, באדער מיך נישט. און זי האט אנגעקוקט איר מאן, זעץ זיך אוועק. און דער אנקל האט זיך אוועקגעזעצט. מאשע האט זיך איבערגעביטן פון נאך דער חתונה. עס איז געווען ווי דער אנקל האט אויסגעזויגן פון איר די מיידלשע צערטליכקייט און איינגעהויכט אין איר זיין מענליכע ברוטאלקייט. און דאס האט מען אנגעזען אין ביידנ'ס פענימער. און דעם אנקל'ס פנים באשטראלט געווארן מיט א מענטשליכער אומבאהאלפנקייט. און פון מאשע'ס פנים איז אויסגעלאשן געווארן יעדע מיידל'שע צערטליכקייט, זי איז שטארקער געווארן און פולער ווי א רייפע שטארקע פרוכט, כאטש אירע אויגן האבן אויסגעדריקט א בליק פון שרעק, ווי זי וואלט פאר עפעס מורא געהאט וואס שאפט זיך אין איר, אבער איר פנים האט אויסגעדריקט די גרייטקייט זי צו באשיצן, אירע הייכע שטארקע פיגור האט אויסגעדריקט הערשאפט. און דאָס טראָגן האָט נאָך מער צוגעגעבן און פֿאַרשטאַרקט דעם אײַנדרוק פֿון איר געביטערישער הערשאַפֿט, װאָס זי האָט פֿאַרשפּרײט אַרום זיך, װי אַ טראָגעדיקע, הערשנדיקע מאַמע, װאָס װײסט, אַז זי ברענגט לעבנס אױף דער װעלט. זינט זי טראָגט, האָט אָנקל מאָזעס געהאַט פֿאַר איר אָפּשײַ און דרך-ארץ, װי מען האָט צו דעם, װאָס איז אומפֿאַרשטענדלעך, רעליגיעז, איז אַ מיסטעריע. עס האָט אים אַרומגענומען בלויז עפּעס אַן אומפֿאַרשטענדלעכע צערטלעכקייט-געפֿיל צו זײַן אייגן בלוט און פֿלייש, צו זײַן צווייטן איך, וואָס ליגט אין די טיפֿע פֿאַרבאָרגענישן בײַ מאַשען און זי האַלט עס אין זיך און שענקט אים לעבן. נאָר אַ רעליגיעזע, מיסטישע אימה פֿאַר דעם, וואָס טוט זיך מיט מאַשען איצט. אַן אימה פֿאַר דעם אומפֿאַרשטענדלעכן און אומבאַוווּסטן וואָס וועבט זיך אין איר, וואָס גאָט טוט מיט איר דעם וווּנדער און באַשאַפֿט דורך איר אַ לעבן. דאָס האָט אים שוואַך געמאַכט און אונטערטעניק געמאַכט צו אירע פֿיס. דאָס און נאָך עפּעס. אָנקל מאָזעס האָט נאָך געהאַט אַ גרויסע בענקשאַפֿט נאָך ריינקייט, זינט ער האָט חתונה געהאַט פֿאַר מאַשען, איז פּונקט ווי ער וואָלט זיך אָפּגעוואַשן פֿון אַלע מיעסע געפֿילן פֿון זײַן פֿריִערדיקן לעבן, און מאַשע, די יונגע אומשולדיקע מאַשע, װאָס ער האָט זי דערצױגן בײַ זיך און מיט איר חתונה געהאַט. מאַשע איז געװען בײַ אים דער סימבאָל פֿון רײנקײט. בײַ איר האָט ער זיך גערײניקט פֿון זײַן גאַנצן מיִעסן און זינדיקן לעבן. נישט נאָר זי אַלײן. דאָס צימער, אין װעלכן זי האָט געװאױנט, די זאכן וואס זי האט בארירט, די קליידער וואס זי האט געטראגן, האבן אין אים דערוועקט א געפיל פון ריינקייט. די בארירונג מיט ריינקייט האט אים אנגעשטעקט און ער איז געטריבן געווארן צו ריינקייט און געבענקט נאך איר, און דאס האט אים אונטערטעניג געמאכט, שוואך געמאכט און מענטשליך געמאכט. נאר א גאנץ אנדער קראפט האט איצט מאשען געיאגט, זי האט זיך אויך צו עפעס אנגערירט, און ארויסגעקומען איז עפעס אנדערש. קאפיטל צוויי, דאס לאנגווייליגע לעבן. יעדער באריר און מיט גוואלד געבראכטע צערטליכקייט, האבן צוערשט ארויסגערופן ביי איר עקל, און דערנאך גלייכגילטיגקייט. זי האט געטאן וואס מען האט פארלאנגט פון איר, ווייל עס האט זיך איר געדאכט אז ווען זי איז געגאנגען צום אנקל און באשטאנען חתונה צו האבן מיט אים, איז זי איינגעגאנגען אויף אלץ, און זי האט זיך געהאלטן פאר א קרבן. איז אין אָנהייב נאָך איר חתונה געלעגן אױף איר אַ שטילע לײַדנדיקע שײַן, אַ שײַן פֿון אַ קרבן. האָט עס זי אײדל און שיין געמאַכט, האָט דער אָנקל ביסלעכװײַז די הײליקע שײַן אױף איר פֿאַרשװעכט, אױסגעלאָשן. ער האָט אױפֿגעװעקט אין איר גערײצטקײט. אָבער דאָקטער גאָלדשטײנס עלעקטרישע מאַשינען, װאָס האָבן געװאַרימט און אױפֿגעפֿרישט אָנקל מאָזעסעס אײַנגעשלאָפֿן בלוט, דער אנקעל פלעג אהיים קומען צום דאקטער, זענען נישט בכיח געווען יונג צו מאכן דעם אנקעל, האט ער געוועקט זי פון איר מיידלשן חלום און איז ניט אימשטאנד געווען צו שאפן פאר איר אן אנדערן, א ווארן חלום. זי איז געווען ווי א כלה, א געבעטענע צו דער חתונה און קיין חתן איז נישט געווען. זי איז געווען ווי א יונגער פרישער שפראצלינג איבער וועלכן מען פארדעקט א גלעזערנע כלי. מען פיטערט די ערד פון שפראצלינג, מען ווארעמט די ווארצלען, אבער די צווייגן זענען איינגעצאמט אין גלאז. מיט איר יעדער באריר האט זי אים איידעלער און שענער געמאכט, האט זי אין אים איינגעפלאנצט נייע בענקענישן צום לעבן, און זי אליין איז מיאוס'ער און גראבער געווארן, ווי א פרעה א נאקעטער, וואס באדט זיך אין קינדער-בלוט. האָט זיך דער אָנקל בײַטאָג אַרומגעדרײט אַ גוטער, אַ שײַנענדיקער און אַ שמײכלדיקער, בעסער צו גאָט און צו לײַט. זײַן האַרץ, גענערט מיט קינדער-בלוט, איז װײכער געװאָרן, פֿילנדיקער און מענטשלעכער. אָבער מאַשע האָט דאָך טראָפּנװײַז געקאָרמעט מיט איר אומשולדיקער אײדעלער יונגקײט אַ פֿרעמדן, אַלטן, פֿאַרדאַרטן דאָרן. דער דאָרן האָט אָנגעהויבן צו בליען און אַליין איז זי געוואָרן פֿאַרטריקנט. די ערשטע צײַט האָט זי זיך געשעמט. זי האָט געמיינט, אַז אַלע ווייסן, אַלע זעען אירע מיידלשע פֿאַרבאָרגענישן, וואָס דער אָנקל האָט אַנטפּלעקט. האָט זי זיך באַהאַלטן אויף גאַנצע טעג אין שטוב, אָפּגעשלאָסן זיך פֿון מענטשן, געשעמט זיך צו קוקן אין שפּיגל אַרײַן, איר אייגן פּנים צו זען, אירע אייגענע שוועסטער צו זען. דערנאָך האָט זי אַרומגענומען אַ בענקשאַפֿט נאָך אירע מיידלשע יאָר. זי האָט ליב געהאַט זיך אָנצוטאָן ווי אַ מיידל. זי האָט זיך דערמאָנט יעדער קלייניקייט וואָס עס האָט פּאַסירט מיט איר ווען זי איז געווען אַ מיידל, די געשפּרעכן מיט די חבֿרטעס, דאָס שפּילן זיך מיט טשאַרלי'ן און דאָס אויסלאַכן אים. יעדער קלייניקייט האָט אַרויסגערופֿן בײַ איר אַזוי פֿיל אָנגענעמע זכרונות.

אַ גאַנץ אַנדער לעבן. זי האָט זיך געזען ווי אַן אַרבעטס-מיידל, זי איז אַ סטענאָגראַפֿיסטקע און אַרבעט אַכט שעה אַ טאָג אין אַן אָפֿיס און זי העלפֿט טשאַרלין, ער זאָל קענען ענדיקן קאַלעדזש. און יעדער פֿאַרנאַכט וואַרט ער זי אָפּ פֿאַרן אָפֿיס און זיי גייען ביידע עסן אין אַ ביליקן אָרט, זיי גייען צוזאַמען אַמאָל אין טעאַטער אָדער צו אַ לעקציע, אָדער צוזאַמען אין ביבליאָטעק אַרײַן. אפטמאל ווען זי וויל עפעס קויפן טרעפן זיי זיך שבת נאכמיטאג פאר דער טיר פון א גרויסן מאגאזין. זי האט אפגענומען איר קאנווערט. קלייבן זיי אויס א קלייד פאר איר. טשארלי מוז זאגן צו עס געפעלט אים און זי טוט גלייך אן דאס קלייד און טשארלי דעם נייעם שניפס און זיי גייען צוזאמען אויף א מאטינע. דערנאך איז איר דאס לעבן לאנגווייליג געווארן. בייטאג ווען דער אנקל איז נישט געווען האט זי געקענט אויספילן אירע טעג מיט חלומות, אין די אוונטן איז איר לאנגווייליג געווען, עס האבן איר דערעסן די פארצעלאינע הינט און קעץ און דאס נארישע געשליפענע גלאז וואס האט געפינקלט פון אלע ווינקלען און וואס איז שטום געווען, האט גארנישט געקענט זאגן און איז אלע טאג ענליך געווען און קיינמאל זיך ניט געביטן.

אפטמאל די זעלביגע, אן פרייד און אן אינטערעס, טאטע מאמע וואס פייניגן זי מיט איבערגעטריבענער גוטסקייט און אונטערטעניקייט. און די מאמע טרייבט פאליטיק וועגן די אנגעשטעלטע אין געשעפט און וועגן די לאנדסלייט און דער משפחה, און דער אנקעל זאגט גראבע וויצן מיטן טאטן. און דערנאך די פארשעמטע נעכט ווען זי איז געווארן דערווארעמט מיט שטראלן וואס גליען פון א פראסטן שטיקל גלאז. עס איז געווען ווי זי וואלט געווען א יונגער שטארקער אקס וואס ווערט געפיטערט פון פאפירענעם גראז. אפטמאל איז אריינגעקומען אין די אוונטן סעם. שוין לאנג האט ער זי פארפאלגט מיט זיינע שטום רעדנדיגע בליקן, און אז דאס לעבן איז איר געווארן לאנגווייליג, האט זי אנגעהויבן זיך צוצוקוקן צו די שטום שנארנדיגע בליקן. דער פּנים איז געװען דער זעלביקער װי דעם אָנקלס, נאָר ייִנגער און קרעפֿטיקער. די נאָזלעכער האָבן נאָר געציטערט און די אונטערשטע ליפּ האָט געציטערט פֿאַר שטאַרקײט און פֿרישקײט. געװען איז ער, דער אָנקל, נאָר ייִנגער און ברוטאַלער, און גערעדט אַ סך און געלאַכט אַ סך אין די אָװנטן, און האָט געװיזן זײַנע שטאַרקע װײַסע צײן װאָס האָבן אַרױסגעקוקט פֿון די נאַקעטע ליפּן, און האָט זי זיך אָפֿטמאָל געװאָלט פֿאַרגעסן, האָט זי זיך פֿאָרגעשטעלט דעם ייִנגערן און ברוטאַלן אָנקל. סעם האָט אױסגעפֿירט דעם שװעסטערקינדס מאַנעסעס עצה, מאַך זיך צו צום יונגן װײַבל, װאָס דו האָסט נישט געקענט דערגרײכן בײַן אַלטן, װעסטו דערגרײכן דורך איר. און ווי סעם האט נאר געהאט א געלעגנהייט האט ער איר ארויסגעוויזן אויפמערקזאמקייט, צוערשט פון איבערגערעכנטקייט פאר זיינע געשעפטן, נאר אז ער האט אנגעהויבן זיך צוצוקוקן צו איר, צו איר שטילקייט און צו איר ליידנדיגן שווייגן, האט עס ביי אים עפעס גערירט. סעם האט זיך פארליבט אין איר. צוליב איר האט ער אפגעלאזט דעם שידוך וואס ער האט געוואלט טון אויך פאר קאריערע.

דאָס האָט זי נענטער געמאַכט צו אים, און סעם איז איר געוואָרן אַן אמתער איבערגעגעבענער פֿרײַנד. זײַן געפֿיל צו איר איז אַזוי שטאַרק געוואָרן, אַז דער יונג איז גרייט געווען אַלצדינג צו טאָן פֿאַר איר. ער האָט צוליב איר אָנגעהויבן זיך אַנדערש אויפֿצופֿירן, אָנשטענדיקער און שענער. ער האָט זיך פֿאַר איר געוואָלט אויספֿײַנען און נישט געוווּסט מיט וואָס. האט ער אנגעהויבן צו גיין אין דייטשן טעמפל דאוונען, געמיינט ער וועט דערמיט מאשען געפעלן, געלערנט זיך ענגליש שרייבן און אפילו גענומען ביכער צום לייענען. אין זיין קליידן זיך האט ער זיך אויך געביטן, און צו איר האט ער ארויסגעוויזן א שטילע איבערגעגעבענע געטריישאפט, און די געטריישאפט האט אים איידעלער און שענער געמאכט. קאפיטל דרײַ, מזל טוב, א יונגל! אין הויז איז געווען שטיל, די דינסן זענען געגאנגען אויף די שפיץ פינגער ווי א טויטער וואלט געווען אין שטוב. נאר פון א ווייט ווייט צימער וואס איז געלעגן אין א ווינקל פון הויז האט זיך געהערט א באוועגונג, א פארשטיקטע באוועגונג, א טיר האט זיך אויפגעמאכט און צוגעמאכט, א כלי האט געקלימפערט, אן ערנסטער באפעל אין א שטילן טאן, און טריט, טריט אויף די פינגער. אין זאַל, װאָס מען האָט אים זעלטן באַנוצט און די קאַלטקײט פֿון אומבאַװאױנטקײט, האָט אים געמאַכט אומהײמלעך, האָט זיך דער אָנקל אַרומגעדרײט. ער האָט זיך געביסן די נעגל פֿון אומגעדולדיקײט, דאָס פּנים איז בלעך געװען און אױסגעמאַטערט פֿון אַ פּאָר נעכט ניט שלאָפֿן, די אױגן האָבן געשטראַלט פֿאַר שרעק און האָפֿענונג, ער האָט געמורמלט פֿאַר זיך, טאַטע, מאַמע, גאָט, העלף מיר, איך וועל אלץ טון, אלץ, אלץ, אלץ, נאר העלף מיר, לאז זיי ניט פייניגן, טאטע, לאז זיי ניט, עס איז דאך א רחמנות, אוי, אוי, אוי. אין צווייטן צימער האבן זיך געהערט טריט און עס איז ווער דורכגעלאפן, דער אנקל איז ארויס. וואס הערט מען, שוויגער, וואס, וואס? גאט העלפט אונז, משה, גאט העלפט אונז, שווייג, דער דאקטאר איז דארטן. אוי גאט, האב רחמנות, טאטע, מאמע, איינציגער. אין איין מינוט איז דורכגעגאנגען זיין לעבן פאר אים. ער האט זיך דערמאנט אלצדינג וואס ער האט געטון, און עס האט זיך אים געדאכט אז עס שטייט ווער הינטער אים און לאזט אים נישט צוקומען צו א תכלית אין לעבן, לאזט אים נישט ווערן דאס וואס ער וויל. ערשט איצט זעט ער דאס, ער האט נישט געוואוסט דערפון. ער האָט געבענקט נאָך אַ בעסערן לעבן די גאַנצע צײַט, זינט ער האָט זיך געשטעלט אױף די פֿיס. נאָר עס האָט װער נישט צוגעלאָזט דאָס לעבן, און איצט, אַז ער האָט עס שױן געפֿונען, אַז ער האָט עס שױן אין דעם נײַעם לעבן און עס דאַרף קומען דאָס, װאָס ער האָט אַזױ געהאָפֿט דערױף, אַז עס װעט קומען, אַ קינד פֿון אים, זײַן אײגן קינד פֿון רײנקײט, אַ קינד, מיט װעלכן ער װעט זיך נישט דאַרפֿן באַהאַלטן זײַן אײגענע איך, א נייער און א יונגער, זיין אייגענער איך וועט נאך אמאל געבארן ווערן, וואס וועט געבן א טעם און אן אינהאלט צו זיין גאנצן געוועזענעם לעבן. איצט אז עס קומט די מינוט, האט ער מורא אז עמיצער וועט ניט לאזן, עס וועט געשען אן אומגליק. ניין, טאטע אין הימל, וועסט מיר מוחל זיין, איך וועל אלץ טון, גאנץ אנדערש, גאנץ אנדערש לעבן, לאז מיך, טאטע אין הימל, לאז מיך, העלף מיר, העלף מיר. מיט יעדע שעה וואס עס האט לענגער געדויערט מאשע'ס גיין צו קינד, איז אים אלץ קלארער געווארן וואס מאשע און דאס ניי געבוירענע באטייט פאר אים. ער האט געהאט דאס געפיל אז ניט א פרעמד לעבן, נאר זיין אייגן לעבן ווערט דארט הינטער די פארמאכטע טירן געבוירן אדער געטעט. זיין ווייט לעבן אין דער פארגאנגענהייט און זיין ווייט ווייט לעבן אין דער צוקונפט, אלץ וואס עס קומט נאך אים ליגט אין מאשע'ס שויס,

דאס זעלביגע געפיל האט ער אויך איצט געהאט. מאשע'ס ריינקייט, איר קרעכצן און פיין, און ער, ער האט עפל גע'גנב'עט. נאר טריט הערן זיך. א רעש הינטער דער טיר. ער כאפט זיך אויף, לויפט ארויס. דאקטער גאלדשטיין אין ווייסן פארטעך מיט אויפגעשארטע ארבל פאראויס, די שוויגער הינטער אים. מזל טוב, משה'לע, מזל טוב! א יונגל! א יונגל! א יונגל! דאקטער, יא? דאקטער? יעס יעס מיסטער מעלניק מזל טוב, עווריטינג איז אלרייט, שי איז אלרייט. דאקטער דיר, און שפרינגט ווי א יונגל איבער די טרעפ, איין מינוט מיסטער מעלניק לאזט זי אליין, מירן באלד גיין. דאקטער דיר, איך וועל עס אייך קיינמאל נישט פארגעסן, קיינמאל ניט. וועיט א מינוט, און וואס מאכט זי? און דאס? שי איז אלרייט און די בעיבי איז אלרייט. וואס האב איך אייך געזאגט מיסטער מעלניק, איר געדענקט? האט דער דאקטער אים געקוקט אין די אויגן אריין מיט א חוצפה'דיג געלעכטערל. איך וועל טון עפעס פאר אייך א זאך אז די גאנצע שטאט וועט דערמיט קלינגען. איר וועט זען, דאקטער. אלרייט, מיסטער מעלניק, מיר וועלן זען. נאר דער אנקל האט אים שוין ניט געהערט. ער איז דורכגעלאפן דעם זאל, אין עס-צימער איז אים געפאלן אויפן האלז אהרן מעלניק מיט געוויין און קושן. א האלב טוץ מומעס, משפחה און לאנדסלייט האבן אים ארומגערינגלט מיט פרייד און געשריגן מזל טוב! מזל טוב! א יונגל! ער האט זיך קוים ארויסגעריסן פון זיי און איז ארויף מיט לייכטע איינגעהאלטענע טריט צו די שלאף-צימערס. סוף זייט זיבן, המשך אויף זייט אכט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,